קאסעט נומער נײַן, איז געקומען א איד קיין אמעריקע פון א' ראבאי, געלייענט צביה סערלין. האסט א טייערן קאפ, טאקע אן אמת'ן קאפ פון די אייראפעאישע קעפ, קלאפט מען איסאק'ן איבער דער פלייצע, מען דארף צונויפנעמען די חברה און זיי איינטיילן אין צווייען. נאר מען דארף עס טון שטיל אז קיינער זאל נישט געוואויר ווערן זאגט איסאק, פארקערט זאל מען יא וויסן אז מען וועט שטיין ביינאכט אויך, אבער נישט דאס מיין איך זאגט איסאק מיט פיל מי און עס מערקט זיך אין זיין שטים אז ער איז מיד פון צופיל אנשטרענגונג, איך מיין אז די וואס זענען זיך דא צונויפגעלאפן וואס ווילן זיי דא? לאמער זיי פון דאנען אוועקטרייבן, וואס איז מען אונז דא באפאלן? אידן גייט אייך אהיים! גירארע היר! שרייט סעם און שטופט פון ארום זיך וועמען ער קען, דער עולם גיט זיך א גיב צוריק, עס ווערט א געשטופעריי, פרויען מיט קינדער אויף די הענט שרייען אז מען וועט נאך זייערע קינדער צעטרעטן, אבער אליין ווילן זיי זיך נישט רירן פון ארט. עלען סטריט באמערקט ווי דער הויכער סעם האט געשמועסט מיט איסאק'ן, וויל מען וויסן וואס די צוויי האבן גערעדט. באלד זענען שוין אלע סטרייקער געשטאנען אין א בינט. סעם דער הויכער אינדערמיט פון בינט. קינדער, עס איז גוט וואס מיר שטייען און היטן דזשעיקאבסן, האט סעם אנגעהויבן מיט א הויך קול כדי אלע זאלן הערן, אבער ווער וועט אים היטן ביינאכט? טאמער אנטלויפט ער ביינאכט מיט זיין גאנצן שאפ, וועמען וועלן מיר מארגן דא קומען היטן? דעם ליידיגן שאפ? אפשר איז ער שוין נאך נעכטן ביינאכט אנטלאפן? פרעגט דער רויטער. איך האב מיט אים גערעדט דורך דער פארמאכטע טיר, זאגט סעם, ער איז נאך דא, און דא וועט ער ביי אונז ליגן באגראבן ביז ער וועט נאכגעבן, הורעי! שרייען אלע הורעי! האט טשארלי אויסגעקרייט דעם הורעי און אויפגעהויבן צו די אנגעלויפענע זיינע הענט אז זיי זאלן אויך אויסשרייען הורעי! מען האט נישט באדארפט לאנג בעטן, עס האט זיך דערהערט א געשריי און איבערגעשניטן די לופט און ערגעץ אוועקגעפליגן, הורעי! ביינאכט דארף מען האבן די שטארקע חברה האט סעם ווידעראמאל אנגעהויבן צו רעדן נאכדעם ווי דער אויסגעשריי פון דער מאסע מענטשן האט אפגעהילכט אין דער לופטן ווער וויל מיט מיר שטיין דא א גאנצע נאכט איך איך איך איך איך שרייט נישט אלע מיטאמאל דו טשארלי דו רויטער דו דזשעיקעלע גענוג מיר פיר זענען גענוג

מיינע פריינדע! האָט דער רויטער אויסגעשריגן און זיין פּנים איז געוואָרן פול אָנגעגאָסן מיט בלוט. ער האָט אָבער נישט געקאָנט ענדיקן זיין רייד, ווייל עס איז געוואָרן אַ גרויס געלעכטער צווישן עולם. סעם האָט אויך נישט געקאָנט זיך איינהאַלטן, אויך די איבעריקע אַרבעטער האָבן געלאַכט. דער רויטער האָט געפילט ווי אַן אונטערגעשאָסענער פון דעם געלעכטער אויף זיין חשבון, אָבער אַ פרוי פון דער גאַס מיט א פארשמירט קינד אויף אירע הענט, האט פלוצונג זיך אנגערופן מיט כעס, אינדיאנער, וואס לאכט איר? אוודאי איז ער גערעכט, נאר פרויען מיט די קינדער אהערברענגען, זאל די וועלט זען וואס א באנדיט קען טון, פרויען מיט קינדער האבן נישט וואס צו עסן און זייערע מענער סטרייקן. דא האט די פרוי זיך שטארק צעכליפעט, טרערן זענען געלאפן ריטשקעסווייז פון אירע אויגן. און די מאסע וואס האט ערשט געלאכט האט פארגעסן מיט צו לאכן. דער פרוי'ס טרערן האבן גערירט, עס האט זיך געהערט אויסגעשרייען פון אלע זייטן, פרויען מיט קינדער, ברענגט אייערע ווייבער, זאל די וועלט זען, אלע קינדערלעך! דער רויטער האט דערפילט ווי א ווארימקייט צעגייט אין זיין ברוסט און דאס בלוט האט ביי אים אנגעהויבן צו שלאגן פון דעם קאפ ביז צו די פיס. עס האט אים אנגעהויבן צו רוישן אין קאפ. ער האט געזען מיט זיינע אויגן אסאך מענטשן, אבער ער האט געפילט אז זיינע אויגן וועלן באלד פון אים אוועקפליען. עס איז אים געווארן גוט. ווען ער שעמט זיך ניט, שטעלט ער זיך אוועק אויף זיינע קני אדער שטרעקט זיך אינגאנצן אויס אויף דער ערד און לאזט זיך טרעטן מיט די פיס. סעם האט אויפגעהויבן זיינע הענט אין דער הויך, הויך איז ער געווען סיי ווי, און בשעת ער האט אויפגעהויבן זיינע הענט איז ער געווארן פארשטענדליך נאך העכער. זיינע שווערע האריגע הענט און יעדער פינגער זיינער וואס האט כמעט אויסגעוויזן ווי א האנט, האבן איינגעשטילט דעם עולם, נישט מיט זייער שטארקייט נאר דווקא מיט דעם וואס עס איז געווען א מחיה צו קוקן אויף אזוינע גרויסע הענט. באשלאסן אז מיר ברענגען אונזערע ווייבער מיט די קינדער, האט סעם אן חכמות פראסט געזאגט, באשלאסן! ער האט אפילו ביי קיינעם פון די סטרייקער נישט געפרעגט צי זיי ווילן צי ניין, אבער ער האט געזאגט נאכקרימענדיג דאס ווארט באשלאסן. מסתם האט ער דאס ווארט ערגעץ געהערט. נאך דעם פאראד פון די סטרייקערס ווייבער און קינדער, האט דזשעיקאבס געמוזט נאכגעבן זיינע ארבעטער. עלען סטריט האט אים כמעט ווי געצוואונגען. נישט נאר האט ער אליין נישט געטארט ארויסגיין אויף דער גאס, נאר זיין ווייב און קינדער האבן אויך נישט געטארט זיך ווייזן אין גאס. עס איז די פאמיליע דזשעיקאבס אויסגעקומען צו זיצן אין שטוב און נישט אנדערש נאר אויסגיין פון הונגער. ווארום קיין שום קרעמער האט דזשעיקאבס נישט געוואלט פארקויפן קיין עסנווארג. דזשעיקאבס האט א כאפ געטאן אז עס איז שלעכט, האט ער זיך אונטערגעגעבן. די ארבעטער זענען צוריק אריין אין פאבריק ארבעטן, עס איז ווידער אוועקגעשטעלט געווארן אזוי ווי עס איז אלעמאל געווען. דזשעיקאבס איז געווען גוט צו זיינע ארבעטער, און די ארבעטער האבן געארבעט געטריי. און מאניס האט זיך שוין געפילט ווי א תושב, און אויך איסאק האט שוין געקאנט זיין ארבעט. אינדרויסן איז איצט געווען ווינטער, דער אמעריקאנער ווינטער. אויף דעם דאזיגן ווינטער האט מאניס געקרעכצט. געהאלפט, אבער זיין קרעכצן האט ווינציג וואס געהאלפן, פארקערט, וואס מער מאנעס האט געקרעכצט איז אלץ מער דער ווינטער געווען אן איבערגעקערטער, אט איז געווען קאלט און אט איז באלד צוריק געווארן ווארעם, איסאק האט געוויזן א קונץ און אפילו קיין ווארעמען פאלטא נישט אנגעטון. איסאק האט געלערנט ענגליש און אויך געלייענט די אמעריקאנער ליטעראטור. ער האט געפילט אז עס איז דא אנדערשקייט אין די אמעריקאנער ביכער. ער איז געוואוינט געווען צו דעם רוסישן טיפן בוך, צו דעם בוך וואס דערציילט ווינציג און גראבט אין די טיפע ווארצלען פון דער נשמה. און דא איז ער געקומען איבער די אמעריקאנער ביכער וואס דערציילן און דערציילן און אים איז פון זייער דערציילן גארנישט איבערגעבליבן. האט איסאק נישט געוואוסט וועמענס שולד עס איז, צי עס איז די שולד פון די אמעריקאנער שרייבער, צי עס איז זיין אייגענע שולד. ער האט געוואוסט אז ער קען נאך נישט אזוי גוט ענגליש. איסאק האט צוביסלעך אויפגעהערט רעדן רוסיש, ער האט אנגעהויבן ליב צו האבן אידיש. אים איז שרעקליך שטארק געפעלן ווי אזוי לאה דעם שוחט'ס מיידל רעדט אידיש, עס איז געווען, דאכט זיך, דער אייגענער יידיש וואס זיין זיידע און באבע רעדן, אבער לאה האט געהאט איר חן אין דעם יידיש וואס זי האט גערעדט, די ווערטער אירע זענען געווען זיס און געשמאק אזוי ווי אמת צייטיגע טרויבן, אז מען קוקט אויף אזוינע טרויבן ווערט זיס אין גומען. אזוי איז געווען דאס געפיל ביי איסאק'ן ווען ער האט געהערט לאה'ן רעדן. אַלעמאָל אויף זייער שפּאַציר האָט איסאַק געשוויגן און געקוקט אויף די ווייטע שטערן אין הימל און געהערט, וואָס לאה האָט צו דערציילן. לאה האָט אַלעמאָל דערציילט אָפנהאַרציק פון איר טאָג-טעגלעכן לעבן. דאָס האָט זי דערציילט פון איר שאַפּ, און אַן אַנדערש מאָל האָט זי דערציילט פון דער היים, און אַלעמאָל פלעגט זי ענדיקן, פאַרוואָס דערציילט איר נישט עפּעס? איסאַק האָט אַלעמאָל אָנגעקוקט לאהן מיט זײַנע גרויסע אויגן און געטאָן אַ צי מיט זײַנע אַקסלען, געזאָגט, איך ווייס אַליין נישט פֿון וואַנען אָנצוהויבן, שוין בעסער שווײַגן. אויף דעם פֿלעגט לאה ענטפֿערן, העי, איר האַלט זיך גרויס אַקעגן מיר. איסאַק פֿלעגט טאָן אַ שמייכל, איך? גרויס, פארקערט, איך האב נישט וואס צו דערציילן, און איסאק פלעגט זיך באלד דערפילן שטארק פארשעמט. טאקע, ער האט נישט וואס צו דערציילן. עס איז געווען צייטן ווען איסאק האט זיך געגרייט א גאנצן טאג, אז אויב ער וועט זיך טרעפן מיט לאה'ן אין אוונט, זאל ער האבן וואס צו דערציילן. ער האט זיך אייניקע מאל געגרייט אפילו זיך איר דערקלערן אין ליבע. דאס האט ער געוואלט טון זייער פיל מאל, ער האט אסאך געטראכט וועגן לאה'ן אלס זיין צוקונפט, אבער אז עס איז געקומען צו דעם אויספירן פון זיינע טראכטונגען איז איסאק אלעמאל געבליבן ביי זיין טראכטן. אפט מאל האט איסאק געהאט דאס געפיל ווי ער וואלט מורא באקומען און עס פלעגט אים אנכאפן א שרעק טאמער כאפט עמיצער אנדערש ביי אים אוועק לאה'ן. ער פלעגט באנעמען דעם דאזיגן ענין און אפמאכן ביי זיך אז אויב ער באגעגנט זיך מיט איר וועט ער לאה'ן זאגן אז ער האט זי ליב, אבער אזוי גיך ווי ער באגעגנט זיך מיט לאה'ן, רעדט לאה און ער אליין שווייגט. לאה פירט אים איבער גרענד סטריט, זיי שטעלן זיך אפ ביי די פענסטער פון די מעבל קראמען, לאה זאגט מבינות, דאס דאזיגע מעבל געפעלט איר, אט דער טיש איז זייער א שיינער טיש, און זע נאר דאס דאזיגע בעט, אדער מען שטעלט זיך אפ ביי א קראם פון טעפ, לאה ווערט אלעמאל אנטציקט פון עפעס אנדערש פון די שיינע זאכן אין די קראמען. איסאק אליין איז אויך אנטציקט פון די אייגענע זאכן. זיי שטייען אפ ביידע שעה'ן לאנג ביי די דאזיגע פענסטער. זיי פארגעסן זיך אז זיי זענען נאך דערווייל פרעמדע, און זיי רעדן שוין וועגן זאכן וואס פרעמדע טארן נישט רעדן. א שטייגער וועגן א בעט. לאה זאגט אז זי האט פיינט איין בעט פאר מאן און ווייב, א יא איסאק, עס איז בעסער באזונדערע בעטן. פרעגט זי איסאק'ן. איסאק שאקלט מיטן קאפ אויף יא. באזונדערע בעטן איז געזינטער, זאגט ווייטער לאה. זיכער, ענטפערט איסאק. דא אין אמעריקע איז אבער נישטא גענוג ארט פאר באזונדערע בעטן, ציט ווייטער לאה דאס געשפרעך, און אזוי ווייטער. עס גייט אוועק דער ווינטער. ביי לאה אין שטוב ווייסט מען שוין אויף זיכער אז לאה מיט איסאק'ן וועלן חתונה האבן. לאה'ס מוטער איז שוין אזוי איינגעוואוינט מיט דעם געדאנק אז זי טראכט שוין פון איסאק'ן אזוי ווי פון אן אייגן קינד. דער פאטער לאה'ס מישט זיך נישט אין זאכן פון שטוב, דאס הייסט ער וואלט זיך יא געוואלט מישן אבער מען לאזט אים נישט. פונדעסטוועגן טוט אים הנאה אזא איידעם ווי איסאק, זאל נאר גאט העלפן און עס זאל זיין אמת. און גאט האט געהאלפן עס איז געווארן אמת. סוף פון בוך איז געקומען א איד קיין אמעריקע פון א' ראבאי געלייענט צבי סערלין.